יהושע האט געשיקט גייט דאך אייננעמען ארץ ישראל, האט ער געשיקט שפיאנען גיין אויספינען צו זעהן את הארץ ואת יריחו, ספעציעל יריחו וואו דאס גייט זיין די ערשטע פלאץ וואס זיי גייען אייננעמען, ווי אונז גייען לערנען דארף מען גיין אויסשפיאנירן זעהן וואס גייט דארט פאר, זענען זיי געגאנגען שטילערהייט, מרגלים חרש, שטילערהייט, זיי האבן געטראפן א פלאץ צו שלאפן ביינאכט,

אז די שער פון די שטאט פלעגט מען פארמאכן ווען ס'איז געווארן נאכט, און זיי זענען שוין ארויסגעגאנגען, זיי זענען שוין אינדרויסן פון שטאט, גייטס, לויפטס זיי נאך, אפשר עטס כאפן. ביזדערווייל האט זי נאך בעסער באהאלטן די מענטשן אויפן דאך צווישן פשטיי וויי, צווישן עצי פשתן וואס איז געווען דארט, זיי גוט צוגעדעקט באהאלטן מ'זאל נישט קענען זען, און די רודפים, די זענען געגאנגען נאכלויפן ווייט נעבן די ירדן, זיי האבן פארשטאנען אז די גייען צוריק צו אנדערע זייט ירדן, זיי זענען געגאנגען נאכלויפן וואו ס'איז געווען א ברידזש, וואו ס'איז געווען א פלאץ וואו מ'איז איבערגעגאנגען די ירדן, זענען זיי נאכגעלאפן אין יענע דירעקשאן די מענטשן און ביזדערוויילן פארמאכט די טיר צוריק ווייל ביינאכט פלעגט זיין אלעמאל די טויערן פון שטאט פארמאכט. שוין און ביזדערווייל נאך פאר זיי גייען שלאפן גייט רחב ארויף אויפן דאך און זי רעדט מיט די צוויי אידן וואס זענען געקומען און זאגט קוק איך ווייס אז די אייבערשטער האט ענק געגעבן די לאנד און זאלסט וויסן אז אונז זענען אלע מורא'דיג פארלוירן מורא'דיג דערשראקן פון ענק די גאנצע אלע יושבי ארץ זענען ממש נמוגו זענען צעגאנגען פאר ענקער פחד, זעהסט דאך אז דער מלך האט דאך גלייך געשיקט רופן, פארוואס האבן מיר פארוואס האבן מיר געהערט אז ענק זענען נאך פאר פערציג יאר צוריק, אבער נאך פון ארויס פון מצרים האט דער אייבערשטער צוגעשפאלטן די ים סוף פאר ענק, זיי האבן געהערט אביסל שפעטער שוין ממש לעצטנס אפאר חדשים צוריק האבן ענק איינגענומען די צוויי גרויסע קעניגן וואס איז געווען עבר הירדן סיחון ואוג האבן ענק ממש אזוי ווי גארנישט חרוב געמאכט, און בקיצור אונז האבן אלע מורא לגמרי, און נישט נאר אונז האבן מורא נאר אונז כאפן, לפחות רחב האט געכאפט אז ענקער גאט, ער איז דער גאט, פון איבעראל, מ'קען זיך נישט מתנגד זיין קעגן די אייבערשטער, ער איז די גאט אלעמאל גוים פלעגן מיינען מיין גאט איז שטערקער, דיין גאט איז שטערקער, וועלכע גאט איז שטערקער וועט אויספירן די מלחמה, ענקער גאט איז די שטערקסטע אויפן הימל אויף די ערד, פון אויבן און פון אונטן, און ער געט ענק די לאנד וואס ענק וועלן וועלן וועט ער ענק געבן, מילא אונז זענען מורא'דיג דערשראקן פון ענק. און דאס איז שוין געווען זייער א וויכטיגע מעסעדזש וואס די שפיאנען האבן געדארפט הערן, אז די עולם האט טאקע מורא פון די אידן, ס'איז זייער וויכטיג, אונז ווייסן אז מיט דעם ווייסט מען אז דאס איז אמת, אזוי ווי ס'שטייט אין שירת הים נמוגו כל יושבי כנען. און רחב אז זי האט שוין פארשטאנען זי האט שוין כאילו מכיר געווען אין דעם האט זי געבעטן א טובה פאר זיך אליינס זאלן זיי איר שווערן זי טוט דאך זיי א טובה זי זי האט נישט אויסגעזאגט פאר די מלך זי האט נישט גורם געווען זיי זאלן שטארבן זאלן זיי לפחות איר ראטעווען זי ווייסט אז זיי גייען אייננעמען די שטאט מען גייט הרג'ענען יעדע איינע איר און איר משפחה זאלן זיי ראטעווען און די מענטשן האבן געזאגט יא אוודאי און זיי האבן ממש צוגעזאגט א זייער שטארקייט אונז געבן מיר אונזער אייגענע לעבן קעגן אנשטאטס אייך אנשטאטס איר, אוי אז אויב אונז גייען נישט פאלגן כאילו זענען אונז אונז חייב מיתה, דאס איז די טייטש אונז זאלן באקומען אונז זאלן טאקע באקומען אונז זאלן ראטעווען אונז דיין משפחה. שוין אונז יעצט דארפן זיי ארויסגיין, דאס איז געווען א קלוגע עצה געשיקט די די וואס די רודפים די וואס זיי לויפן זיי נאך זענען ווייט אוועק, יעצט גייט זי זי געוואוינט ממש אין די חומה, די איר הויז איז געווען קאנעקטעד צו די חומה, זי האט געהאט א פענסטער וואס גייט ארויס אינדרויסן פון שטאט, האט זי גענומען א שטריק, און זיי אראפגעלאזט פון פענסטער ארויסגיין פון שטאט, און זיי זיי געזאגט זיי זאלן גיין זיך באהאלטן אין די בארג אויף די אנדערע זייט, זי ווייסט דאך ווי איז די מענטשן וואס לויפן זיי נאך גייען זיי גייען צו די ירדן, זאלן זיי גיין די אנדערע זייט, זיך באהאלטן דארט דריי טעג ביז זיי זאלן זוכן זאלן נישט טרעפן, און זיי און זיי קענען אהיים גיין צוריק. זייער גוט, ביזדערווייל האבן די מענטשן צוגעלייגט אביסל תנאים, קלאר געמאכט די שבועה וואס זיי האבן איר געמאכט אז זיי גייען איר ראטעווען, און זיי צוגעלייגט צוויי תנאים צו די שבועה, אינטערעסאנט וויאזוי מען קען דא אינמיטן צולייגן א תנאי, מען דארף פארשטיין, זיי האבן צוגעלייגט צוויי תנאים, די ערשטע זאך איז, ס'איז בעצם איין תנאי, וועט זיך געזאגט צוויי זאכן, אז זי דארף צובינדן א רויטע שטריק אין די פענסטער אין דעם פענסטער וואו זיי זענען ארויסגעגאנגען פון, זאל צובינדן א רויטע שטריק אזוי זאל מען וויסן וועלכע הויז, זיי גייען אנזאגן פאר אידן אז זיי זעען א הויז מיט א רויטע שטריק קענסטו נישט הרג'נען אין יענע הויז, און זאלן זאל ארייננעמען אין איר הויז די גאנצע משפחה, איר טאטע, איר ברודערס, יעדע איינער וואס זי וויל ראטעווען, און ווער ס'וועט בלייבן אין די הויז ער וועט זיין סעיף, און ווער נישט וועט מען זיין פרי, אזוי ענליך צו ביי ביי יציאת מצרים ביי די קרבן פסח ווער ס'טראכט, און די דריטע תנאי וואס איז שוין געווען אויב זי וועט אויסזאגן איז ווייטער איז עס בטל די גאנצע תנאי, פארשטייט זיך די עיקר זאך וואס זי האט געטון גוט איז אז זי האט נישט אויסגעזאגט די שפיאנען, שוין זי זאגט אמן זי איז מסכים אויף די תנאי, און זיי האבן געטון איר פלאן, געגאנגען דריי טעג געווארט אויפן בארג, צוריק געקומען נאך דריי טעג צו יהושע און געזאגט אז רעבעלעבן ס'איז ס'איז גאנץ גוט די מצב, יעדער איינער האט איז דערשראקן פון אונז און פארציילט די גאנצע מעשה, און יהושע האט געוואוסט אז די אידן אז ס'איז אמת אז נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו.